אין די וואכעדיגע פרשה זעהט מען ווען יעקב אבינו וויל בענטשן זיינע צוויי אייניקלעך אפרים און מנשה, ער טוישט זיינע הענט, ער לייגט די רעכטע האנט אויף אפרים און די לינקע האנט אויף מנשה, יוסף זיין זון פרובירט אים צו איבערצייגן ער זאל צוריק טוישן די הענט, אבער למעשה יעקב אבינו בלייבט רעכטע האנט אויף אפרים די לינקע האנט אויף מנשה, שפעטער זאגט דער פסוק ויברכם ביום, יעקב אבינו האט זיי ביידע געבענטשט, און זיי געזאגט, בך יברך ישראל לאמר ישמך אלקים כאפרים וכמנשה, א ברכה, און נאכדעם ענדיגט צו די פסוק, וישם את אפרים לפני מנשה, געלייגט אפרים פאר מנשה, עס שטעלט זיך א קשיא פארוואס דארף די פסוק נאכאמאל איבערחזר'ן אז ער האט געלייגט אפרים פאר מנשה, שטייט דאך פארדעם וואס ער האט שוין געבענטשט, שטייט שוין אין פסוק ברייט באשריבן אז ער האט געלייגט אפרים די רעכטע זייט, און מנשה מיט די לינקע האנט, פארוואס האט די פסוק נאכאמאל געדארפט איבערחזר'ן? איז דא א מורא'דיגע ווארט פון רבי יהודה אסאד אין זיין ספר חידושי מהרי"א אויף דעם פסוק, זאגט ער א מורא'דיגע זאך, ס'איז דא א א גרויסע אריכות אין די ספרים, ס'איז דא צוויי סארטן אמונות, צוויי סארטן גלייבן אין די אייבערשטער, ס'איז דא אמונה מצד קבלה, אמונה וואס מ'האט מקבל געווען פון אונזערע טאטעס, פון אונזערע זיידעס, עלטער זיידעס, ביז קבלת התורה, וואס מיינט אמונה, וואס מיינט די אייבערשטער, די אלע זאכן. ס'איז דא א צווייטע סארט אמונה, וואס דאס איז אמונה דורך חקירה, אז א איד טוט אליין אדורך, און ער פארשטייט אליין, צוצוקומען דורך זיין שכל צו גלייבן אמונה בטחון. באמת ביידע וועגן זענען ריכטיג, און ביידע וועגן דארף מען האבן, אבער ער איז זייער שטארק מאריך, און אנדערע ספרים אויכעט, אז קודם דארף מען האבן זייער שטארק די אמונה מצד קבלה, מען דארף גלייבן ווייל אזוי האט מען מקבל געווען, נאר נאכדעם וואס דאס איז שטארק, דעמאלטס קען מען גלייבן אויכעט מצד חקירה, ווייל אויב מען האט אנגעהייבן מיט חקירה, חס ושלום קען מען צוקומען אמאל צו א קשיא וואס מען ווייסט נישט די תירוץ, אפילו עס איז דא א תירוץ, ווייל מען האט א קשיא, חס ושלום קען מען זיך אפשוועכן, קודם דארף מען מאכן שטארק די אמונה מצד קבלה, דארף מען גלייבן, ווייל אזוי איז דאס, אפילו מען פארשטייט נישט, שפעטער קען מען אריינגיין אין די חקירה. פארדעם האט יעקב אבינו געזען מיט אפרים, ער איז געווען דער וואס האט געהאט די חלק פון, ער האט מקבל געווען פון יעקב אבינו אלע תורה, איז געווען אמונה מצד קבלה. מנשה איז געווען א מענטש וואס האט אדורכגעטון, ער האט אליין געטון, ער האט צוגעהאלפן יוסף הצדיק, אין זיין ארבעט, ער האט אליין חוקר ודורש געווען, איז פאר דעם זאגט ער אז יעקב אבינו האט אונז געוואלט ווייזן אז ביידע זענען וויכטיג, אפרים און מנשה, סיי אפרים די אמונה מצד קבלה און סיי די מנשה וואס דאס איז די חלק פון אמונה מצד שכל, מצד חקירה, דארף טאקע ביידע האבן, אבער דארפסט מאכן זיכער דער אייבערשטער ווינטשט טאקע אז ישימך אלקים כאפרים וכמנשה, אידן זאלן זיין אזוי ווי אפרים און מנשה, גלייבן מצד קבלה און גלייבן מצד שכל, אבער וישם את אפרים לפני מנשה, מען דארף מאכן זיכער אז אפרים, דער חלק הקבלה, דער חלק וואס אונז האבן מקבל געווען, ער קומט פאר די חקירות, זאל נישט זיין חס ושלום פארקערט, און דאס איז אפשר אויך די סיבה פארוואס יעקב אבינו האט זיך גע'עקשנ'ט צו טוישן די הענט און נישט צו טוישן אפרים און מנשה איינס צו די אנדערע, עס איז דאך דא אין דעם אסאך וואס פרעגן די קשיא פארוואס האט ער געדארפט טוישן? נאר דער אמת איז, יעקב אבינו נאך דעם יסוד האט געוואלט ווייזן אז אפילו ס'זעהט דיך אמאל אויס אז די אמונה דורך חקירה איז אמאל שטערקער ווי די אנדערע אמונה, אמאל זעהסטו ס'קומט א געוויסע ניסיון וואס א איד זעהט ס'דא היינט אזויפיל וועגן וויאזוי צו חוקר ודורש זיין, ס'דא אזויפיל אינפארמאציע ארום וואס מען זוכט און מען הייבט אן צו אריינקריכן אין די זאכן, אבער זאלסט וויסן אפילו ס'זעהט דיך אויס לייכטער, ס'זעהט אויס אויף די רעכטע זייט, צו גיין דורך חקירה, נאך אלץ זאלסטו וויסן צו גיין צו די אנדערע זייט מצד קבלה ווייל דאס איז שטערקער און דאס קומט ערשט, דאס דארף מען קודם מחזק זיין און שפעטער קען מען גיין צו די חקירות.